בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף מ ה, מ'הייבן אן דף מ ד עמוד בית, דריי שורות פון אונטן, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, האט רבה בר בר חנה נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, אז הכל מודים בעבד ועובד כוכבים הבא על בת ישראל, שהולד ממזר, יעדער איז מודה אז ווען א גוי, אדער אן עבד כנעני וואוינט מיט א בת ישראל מיט א אידענע, איז די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים, אזוי זאגט רבי יוחנן, פרעגט די גמרא מאן הכל מודים, ווער איז דאס די הכל מודים וואס ער זאגט דא, שמעון התימני, וועלכע שמעון התימני? וואס אונז האבן געזען, דאף על גב דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין, בדרך כלל האלט שמעון התימני אז ווער איז א ממזר, קינדער פון חייבי כריתות, נישט פון חייבי לאוין, איז דא א גוי אדער אן עבד וואוינט מיט א אידענע, איז נישט קיין חייבי כריתות, אפשר חייבי לאוין, ס'טייטש א עבד איז טאקע חייבי לאוין, א גוי איז בקושי חייבי לאוין, לויט געוויסע מאן דאמרים חייבי לאוין, אבער על כל פנים דאס איז קלאר אז ס'איז נישט קיין חייבי כריתות, מילא לכאורה, לויט שמעון התימני וואלט מען געדארפט זאגן אז ווען א גוי צו אן עבד וואוינט מיט א אידענע, היות וואס ס'איז נאר חייבי לאוין, זענען די קינדער נישט קיין ממזרים. ניין, דאס זאגט רבי יוחנן ס'איז נישט אזוי פארוואס? ווייל הני מילי, ווען האט שמעון התימני געזאגט אז קינדער פון חייבי לאוין זענען נישט קיין ממזרים, דאס איז מחייבי לאוין דתפסי בהו קידושין, דארט ווי ס'איז דא תפיסת קידושין, אבל הכא, אבער דא עובד כוכבים ועבד כיוון דלא תפסי בהו קידושין, ביי א גוי און ביי עבד כנעני איז נישט דא קיין תפיסת קידושין ווי מ'וועט שוין זעהן רשי זאגט פון ווי מ'נעמט עס ארויס, איז כחייבי כריתות דמי, אויב אזוי איז עס פונקט ווי חייבי כריתות, וואס טייטש? רבי יוחנן איז דא מחדש אז לויט שמעון התימני איז די ווארט נישט חייבי לאוין אדער חייבי כריתות, נאר די גאנצע ווארט איז תפיסת קידושין אדער אי תפיסת קידושין. מילא אזוי, ביי חייבי כריתות, וואס בדרך כלל ביי חייבי כ, ביי חייבי כריתות איז קידושין נישט תופס, איז טאקע די קינדער פון די אלע וואס קידושין זענען נישט תופס ביי זיי, זענען ממזרים, ס'טייטש קינדער פון חייבי כריתות זענען די קינדער ממזרים. מה שאין כן ביי חייבי לאוין, וואס בדרך כלל קידושין איז יא תופס, איז די קינדער טאקע נישט קיין ממזרים, אבער אז דו וועסט טרעפן חייבי לאוין וואס קידושין איז נישט תופס, למשל ביי א גוי אדער אן עבד, איז דארט אוודאי וועלן די קינדער יא זיין ממזרים. אזא חידוש זאגט רבי יוחנן בשיטת שמעון התימני. פרעגט די גמרא מיתיבי א קשיא פון א ברייתא. מען האט געלערנט אין א ברייתא, עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר. תנא קמא אין די ברייתא זאגט טאקע אזוי, אז א גוי וואוינט מיט א אידענע, אדער א עבד וואוינט מיט א אידענע, די קינדער זענען ממזרים. רבי שמעון בן יהודה אומר, רבי שמעון בן יהודה זאגט, אין ממזר, אלא ממי שאיסורו איסור ערווה וענוש כרת. זאגט רבי שמעון בן יהודה איך קריג זיך אויף דיר, רבי שמעון בן יהודה זאגט אז א גוי אדער א עבד וואוינט מיט א אידענע, די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, נאר ווער איז א ממזר? קינדער פון חייבי כריתות, זעה מיר דא אז רבי שמעון בן יהודה האלט בעצם פונקט ווי שמעון התימני, אז ממזרים איז נאר קינדער פון חייבי כריתות, אבער ער זאגט נישט די חידוש דא וואס רבי יוחנן האט אזוי שיין מסביר געווען אז ס'איז נישט תלוי אין חייבי כריתות, נאר ס'איז תלוי אין תפיסת קידושין. ניין, ער לערנט טרוקן אז אלעס איז תלוי צו עס איז דא כרת צו נישט, און ממילא זאגט די גמרא איז נישט מוכרח צו זאגן ווי ר' יוחנן האט געזאגט אז יעדער איז מודה שמעון התימני איז מודה אז ביי א גוי וואס וואוינט מיט א אידענע די קינדער ממזרים, מהיכי תיתי? אלא אמר ר' יוסף, ממילא זאגט טאקע ר' יוסף אנדערש, מאן הכל מודים, ווער איז דאס די הכל מודים? רבי! ס'גייט נישט ארויף אויף שמעון התימני ס'גייט ארויף אויף רעבע, אז וואס? אז אף על גב דרבי אומר אפילו רעבע זאגט אין דף נון וואס די משנה זאגט דארט אז נאכדעם וואס איינער מאכט חליצה מיט א פרוי איז נישט תופס אין איר קידושין וואס טייטש זיך דא אונז האבן געזעהן איז דא א לאו לא יבנה כיוון שבנה שוב לא יבנה אז ער טאר איר נישט שפעטער מקדש זיין זאגט דארט די משנה אז נישט ער טאר נישט נאר קידושין העלפט נישט, איז אויף דעם זאגט רבי, אין הדברים הללו אמורים, אלא לדברי רבי עקיבא שהיה עושה חלוצה כערווה, וואס טייטש רבי זאגט אז די משנה איז נאר כשיטת רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא האלט טאקע אזוי, רבי עקיבא האלט אז ביי חייבי לאוין איז נישטא קיין תפיסת קידושין, מילא די חלוצה, וואס א מענטש טאר נישט חתונה מיט א חלוצה איז דא א לאו, ער טאקע רבי עקיבא וועט האלטן אז קידושין איז נישט תופס אין איר, אבער וליה לא סבירא ליה רעבע זאגט איך אליין האלט נישט אזוי, און איך אליין אוודאי האלט אז אפילו טאקע איז דא א לאו מען טאר נישט חתונה האבן מיט א פרוי וואס מען האט געמאכט מיט חליצה, פון דעסט וועגן איז קידושין יא תופס אין איר, און במילא טאקע קידושין איז תופס זענען די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן זאלן נישט זיין קיין ממזרים, איז אויף דעם זאגט רבי יוחנן אז בעובד כוכבים ועבד מודה, אז רעבע העט מודה זיין אז ביי א גוי אדער ביי א עבד אפילו טאקע עס איז נאר א לאו אבער די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים, ווי ווייסט מען דאס? דכי אתא רב דימי, ווייל ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, אמר רבי יצחק בר אבדימי משום רבינו, האט ער געברענגט א מימרא בשם רבי, אז עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הוולד ממזר, אז רבי האט קלאר אזוי געזאגט, אז ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע, אדער א עבד וואוינט מיט א אידענע די קינדער זענען ממזרים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, רב אחא שר הבירה, ס'איז געווען א כינוי, אזוי האט מען אים גערופן, ורב תנחום בריה דרב חייא איש כפר עכו, פרוק,

האט ר' אמי געזאגט, ר' יוחנן, ור' אלעזר, ור' חנינא, דאמרי עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הוולד ממזר, רעכנט ער אויס א גאנצע רשימה פון אמוראים וואס האלטן אז ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע איז די קינדער זענען ממזרים, אמר ר' יוסף, רופט זיך ר' יוסף אן, רבותא למחשב גברי, וואס עפעס א גדלות אויסצורעכענען א גאנצע רשימה פון נעמען, דו האסט א רשימה פון נעמען אזוי, איך האב א רשימה פארקערט, הא רב ושמואל בבבל, ור' יהושע בן לוי ובר קפרא בארץ ישראל, ואמרי לה ס'דא וואס זאגן אז ס'איז נישט בר קפרא, נאר חלופי בר קפרא ועיילי זקני דרום, אז אנשטאטס בר קפרא דארף מען זאגן זקני דרום אז רבי יהושע בן לוי מיט זקני דרום האבן געזאגט אין ארץ ישראל אז וואס? דאמרי עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הוולד כשר זיי קריגן זיך מיט דיר ס'טייטש וואס איז דיין רשימה עפעס חשוב'ער פון מיין רשימה אלא אמר רב יוסף מילא זאגט רבי יוסף די נקודה איז נישט דא וויפיל נעמען איך האב די נקודה איז ווער איז דער וואס רעדט רעבע היא ס'טייטש רעבע איז דאך דער וואס האט געזאגט אז די קינדער פון א גוי מיט א אידענע זענען ממזרים איז ממילא די הלכה אזוי, נישט ווייל ס'דא א רשימה נאר ווייל ס'דא א רבי, דכי אתא רב דימי אזוי ווי מ'האט געזען רב דימי האט געברענגט, אמר רבי יצחק בר אבדימי משום רבינו אמרו, א מימרא בשם רבי אז עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, הוולד ממזר. זאגט די גמרא, ר' יהושע בן לוי אומר, ר' יהושע בן לוי קריגט זיך, און ער זאגט הוולד מקולקל, אז די וולד פון אזא גוי מיט א אידענע איז מקולקל, זאגט די גמרא למאן, וואס טייטש מקולקל? אילימא לקהל? עסט וועלן זאגן מקולקל מיינט אז ער איז מקולקל ער איז קאליע ער קען נישט חתונה מיט די קהל ס'טייטש ער איז א ממזר קען נישט זיין זאגט די גמרא ווייל הא אמר רבי יהושע הולד כשר ס'טייטש פריערט האט מען געזען א גאנצע רשימה פון אמוראים וואס זענען מתיר און א רשימה פון אמוראים וואס זאגן אז די קינד איז א ממזר און צווישן די אמוראים וואס מ'האט אויסגערעכנט וואס האבן מתיר געווען האט מען געזען רבי יהושע בן לוי בר קפרא אדער רבי יהושע בן לוי וזקני דרום אבער על כל פנים רבי יהושע בן לוי זאגט קלאר אז די קינד איז נישט קיין ממזר, און וואס מיינט מקולקל? אלא נאר מקולקל מיינט אוודאי לכהונה, דכולהו אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה, ס'טייטש די גאנצע רשימה פון אמוראים וואס זאגן די קינד איז נישט קיין ממזר זענען אבער מודה אז עס איז פגום לכהונה ווי רשי זאגט אז טאמער עס איז א מיידל טאר די מיידל נישט חתונה האבן מיט א כהן, ס'טייטש טאמער עס איז א יונגל נישטא אזאך א יונגל זאל נישט טארן חתונה מיט א כהנת, א כהנת האט עפעס נישטא א מעלה ביי כהנת אז זי טאר נישט חתונה מיט געוויסע מענטשן, נאר די נקודה איז פגום לכהונה אז א מיידל העט נישט טארן חתונה מיט א כהן, ס'טייטש א כהן טאר נישט נעמען א פרוי וואס איז א טאכטער פון אזא סארט פארפאלק וואס די טאטע איז א גוי און די מאמע איז א אידענע, ווי ווייסט מען דאס? מקל וחומר מאלמנה, א קל וחומר פון אלמנה, אז וואס? מה אלמנה לכהן גדול, שאין איסורה שווה בכל, די איסור פון אלמנה לכהן גדול איז נישט דא ביי גאנץ כלל ישראל ס'נאר ביים כהן גדול, פון דעסט וועגן בנה פגום, איז די קינד א פגום, איז זו שאיסורה שווה בכל, ס'טייטש וואוינען מיט א גוי, מיט אן עבד, איז די זעלבע אויף אלעמען, ס'איז נישט עפעס א איסור וואס איז נאר דא ביי כהנים, ס'איז ביי גאנץ כלל ישראל, אינו דין שבנה פגום, איז אוודאי אז די קינד איז פגום, ס'טייטש אז אוודאי יעדער מודה אז א טאכטער העט נישט טארן חתונה מיט א כהן. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו צושטעלן די צוויי, וויאזוי קענסטו צושטעלן א אידענע וואס האט חתונה געהאט מיט א גוי צו אלמנה לכהן גדול, מה לאלמנה לכהן גדול, שכן היא עצמה מתחללת, א אלמנה לכהן גדול איז הארבער, ווייל זי אליין איז אויך מתחללת, ס'טייטש ברגע וואס די כהן גדול וואוינט מיט די אלמנה, ווערט די אלמנה יעצט פסול לכהונה, טאמער זי האט געמעגט עסן תרומה טאר זי מער נישט עסן קיין תרומה, איז ווער זאגט מ'קען צושטעלן? ענטפערט די גמרא, הכא נמי, דא אויך, דאס טייטש א אידענע וואס וואוינט מיט א גוי, איז אויכעט היא עצמה מתחללת, טייטש כיוון שנבעלה פסלה, ברגע וואס א אידענע וואוינט מיט א גוי, איז זי פסול לכהונה, ווי ווייסט מען דאס? דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, מנין לעובד כוכבים ועבד הבא על הכהנת ועל הלוויה ועל הישראלית, ווי ווייסט מען אז ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע איז נישט קיין חילוק וועלכע סארט אידענע, א כהנאית, א לווי'ה, א ישראלית, ווי ווייסט מען שפסלוה אז ער פסל'ט איר מיט דעם, אז דער גוי פסל'ט די אידענע מיט דעם, וואס טייטש ער פסל'ט איר? ער פסל'ט איר סיי פון חתונה צו האבן מיט א כהן, און סיי צו עסן תרומה. וואס טייטש עסן תרומה? א כהנת קען עסן תרומה אבער א לווי'ה ישראלית, וואס האבן זיי שייכות צו תרומה? איז ווי רשי איז מסביר אז א לווי'ה ישראלית האבן אויך שייכות, ווייל לאמיר זאגן א לווי'ה אדער א ישראלית האבן חתונה מיט א כהן, און ס'ווערט געבוירן א קינד, יעצט אפילו ווען איר מאן דער כהן שטארבט, מעגן זיי נאך אלץ עסן תרומה מכח די קינד איז די כח צו עסן תרומה פארלירן זיי טאמער זיי וואוינען מיט א גוי ווי ווייסט מען דאס שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה אז טאמער א בת כהן זאגט דארט די פסוק עט זיין א אלמנה אדער א גרושה און די פסוק זאגט דארט ווייטער וזרע אין לה און זי האט נישט קיין קינדער ושבה אל בית אביה כנעוריה אז זי גייט צוריק צום טאטן אין שטוב זי מעג ווייטער עסן תרומה און ממילא דרש'נט מען פון די פסוק מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, וואס טייטש דווקא טאמער א בת כהן האט חתונה געהאט מיט א מאן וואס זי קען פון אים ווערן א אלמנה, אדער זי קען פון אים ווערן א גרושה, וואס טייטש א מאן וואס איז דא ביי אים תפיסת קידושין, איז דעמאלטס טאמער זי האט נישט קיין קינדער און דער מאן שטארבט אדער זי גט זיך, זי גייט צוריק אהיים מעג זי עסן תרומה. אבער יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה, א גוי אדער א עבד איז נישט דא ביי זיי תפיסת קידושין, און ממילא א פרוי וואס האט געוואוינט מיט א גוי צו מיט א עבד, איז נישט פשט יעצט אז זי איז זייער אלמנה אדער זי איז א גרושה פונעם גוי, ווייל ס'איז נישט דא אזאך, נישט דא קיין תפיסת קידושין, און ממילא דאס זאגט אונזער פסוק, אז טאמער די בת כהן האט געוואוינט מיט אזא סארט מענטש וואס איז נישט דא ביי אים תפיסת קידושין, ס'טייטש מיט א גוי, דעמאלטס גייט זי נישט צוריק אהיים, ס'טייטש דעמאלטס טאר זי מער נישט צוריק אנהייבן צו עסן תרומה, און ממילא איז די קל וחומר וואס מ'האט געמאכט א גוטע קל וחומר, און ממילא איז רבי יהושע בן לוי אוודאי גערעכט, אז אפילו לויט די מאן דאמרים אז קינדער פונעם גוי זענען נישט קיין ממזרים, אבער זענען פגום, א טאכטער וועט נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן. זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף, פריערט האבן געזען אז רב יוסף האט געזאגט אז מען קען זיך פארלאזן אויף רבי, ס'טייטש רבי איז דער מאן דאמר וואס האט געזאגט אז קינדער פון א גוי זענען ממזרים, און די הלכה איז ווי אים, און פון ווי האט מען געוואוסט רבי האט אזוי געזאגט? פון רב דימי, ממילא פרעגט אביי צו רב יוסף, מאי חזית דסמכת אדרב דימי, וואס עפעס פארלאזסט דיך אויף רב דימי? סמוך אדרבין, פארלאז דיך אויף רבין וואס רבין זאגט אנדערש בשיטת רבי, כי אתא רבין, אמר ר' נתן ור' יהודה הנשיא מורין בה היתירא, רבין האט געזאגט אז סיי ר' נתן און סיי ר' יהודה הנשיא האבן מתיר געווען די קינדער פון דעם גוי סטייטש זענען נישט קיין ממזרים, ומאן ר' יהודה הנשיא רבי, ר' יהודה הנשיא איז דאך רבי, און ממילא האמער דא א מחלוקת בשיטת רבי אויך, זאגט די גמרא ווייטער ואף רב מורה בה היתירא, רב האט אויך מתיר געווען די קינדער פון א גוי מיט א אידענע סטייטש אז זיי זענען נישט קיין ממזרים, און די גמרא פארציילט א מעשה, דההוא דאתא לקמיה דרב, ס'איז געווען א מענטש געקומען פאר רב, אמר ליה, האט ער אים געזאגט עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל מאי, וואס איז די דין מיט א קינד פון א גוי מיט א אידענע, אמר ליה האט רב געזאגט הולד כשר, די קינד איז נישט קיין ממזרים, אמר ליה האט די מענטש געזאגט אויב אזוי הב לי ברתך, געב מיר דיין טאכטער, וואס טייטש איך בין אזא סארט מענטש, מיין טאטע איז געווען א גוי מיין מאמע איז א אידענע, איך וויל חתונה האבן יעצט מיט דיין טאכטער, האט רב געזאגט, לא יהיבנא לך, איך האלט נישט ביים געבן. אמר שימי בר חייא לרב, שימי בר חייא דארט געווען, האט ער זיך אנגערופן צו רב, אמרי אינשי, אז מענשטן האבן ליב צו זאגן, ס'דא אזא מימרא ביי מענטשן, אז גמלא במדי אקבא רקדא, אז אין מדי, מדי איז א ווייטע פלאץ, דארט איז דא אזא גרויסע קעמל, אזא גרויסע גמל, וואס טאנצט אויף א קבא, אויף אזא פושקע, ס'איז א קליינע פושקע, ס'טייטש א גרויסע קעמל, די טאנצט אויף א קליינע פושקע סאיז א גוזמא מענטשן האבן ליב צו זאגן אזא מימרא איז על כל פנים זאגט ער צו רב הא קבא והא גמלא והא מדי דא האסטו די קב דא האסטו די קעמל דא האסטו מדי ולא רקדא און די קעמל טאנצט נישט און ווי רש"י איז מסביר האט ער געמיינט צו זאגן יבוא וירקוד טאנץ יבוא וירקוד לפנינו כלומר אתה שהתרת דבר חידוש האמת דבריך דו האסט דאך מתיר געווען אזא קינד איז ווייז אז דיין מויל איז דארט ווי דיינע ווערטער זענען נעם די איד פאר אן איידעם אמר ליה האט רב געענטפערט וואס עפעס אי ניהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתי, אפילו ווען ער האט געווען אזוי חשוב ווי יהושע בן נון וואלט איך אים נישט געגעבן מיין טאכטער איך האלט נישט דערביי. אמר ליה, האט שימי בר חייא געזאגט צו רב, אי הוה כיהושע בן נון, ווען ער וואלט געווען ווי יהושע בן נון, אי מר לא יהיב ליה, אחריני יהבי ליה, ווען דו וואלסט נישט געגעבן דיין טאכטער וואלט א צווייטער געגעבן ער וואלט געהאט מיט וועם חתונה צו האבן, אבער האי דער מענטש, אי מר לא יהיב ליה אחריני לא יהבי ליה, טאמער דו עסט נישט געבן דיין טאכטער, עמע האבן אנדערע נישט געבן. ווי די מפרשים זענען מסביר אז נישט יעדער האט געהאלטן ווי רב, ס'טייטש נישט יעדער האט מתיר געווען פאר אזא סארט מענטש חתונה צו האבן, טייל האבן טאקע געהאלטן אז האט א דין פון א ממזר, און ממילא זאגט שימי בר אשי צו רב דו אז דו ביסט מתיר, איז כאטש געב אוועק דיין טאכטער. ער האט נישט געוואלט, רב האט נישט געוואלט, לא הוה קאזיל מקמיה, אבער די מענטש, דער וואס האט געוואלט רב'ס טאכטער האט זיך נישט אוועק גערוקט פון דארט, יהיב ביה עיניה ושכיב רב האט געקוקט אויף אים האט מקפיד געווען אויף אים, און יענער איז אוועק פון די וועלט. זאגט די גמרא ווייטער ואף רב מתנה מורה בה להיתירא, רב מתנה האט אויך מתיר געווען, ואף רב יהודה מורה בה להיתירא, רב יהודה האט אויך מתיר געווען, און די גמרא ברענגט א ראיה ווי ווייסט מען רב יהודה האט מתיר געווען אזא סארט מענטש דכי אתא לקמיה דרב יהודה, ווייל אזא מענטש א קינד פון א אידענע מיט א גוי איז געקומען אמאל צו רב יהודה פרעגן וואס זאל ער טון ער וויל חתונה האבן אמר ליה האט אים רב יהודה געגעבן צוויי עצות, האט ער אים געזאגט אדער זיל איטמר, גיי באהאלט דיך, ס'טייטש גיי צו א צווייטע פלאץ וואו מ'קען דיך נישט, וואס מ'קען נישט דיין היסטאריע, און דארט עסטו קענען חתונה האבן מיט א אידענע, מיט א געהעריגע אידענע, און ווי רשי זאגט פון דא איז א ראיה אז ער האלט אז דער מענטש איז נישט קיין ממזר, ווייל פאר א ממזר וואלט ער נישט קיין עצה געגעבן, זאל זיך גיין באהאלטן אין א צווייטע שטאט, איז דאס איין עצה, או נסיב בת מינך, אדער האב חתונה מיט אזא מיידל פונקט ווי דיר, ס'טייטש אויך א טאכטער פון א אידענע מיט א גוי, עטס קענטס צוזאמען חתונה האבן, און ווייטער פון דא איז אויך א ראיה אז ער האט געהאלטן אז ער איז נישט קיין ממזר ווייל טאמער ער איז א ממזר וואלט דאך אים געקענט הייסן אז ער זאל גיין חתונה מיט א ממזרת, מילא זעהן מיר ווייטער א ראיה אז רב יהודה האט געהאלטן אז אזעלכע סארט מענטשן זענען געהעריגע אידן זענען נישט קיין ממזרים, וכי אתא לקמיה דרבא אויך א מעשה אז א מענטש איז געקומען פאר רבא אמר ליה האט אים רבא אויך געגעבן די צוויי עצות או גלי אדער גיי אין גלות ס'טייטש גיי צו א פלאץ ווי מען קען דיר נישט או נסיב בת מינך אדער האב חתונה מיט אזא מיידל פונקט ווי דיר, א טאכטער פון א אידענע מיט א גוי. זאגט די גמרא ווייטער, שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה, די מענטשן פון די שטאט בי מיכסי האבן געשיקט א קשיא צו רבה, א שאלה צו רבה, האבן זיי געפרעגט אזוי, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, א מענטש וואס איז האלב עבד האלב בן חורין, למשל ער איז געווען עבד כנעני, ער האט געהאט צוויי בעלי בתים, און איינער פון זיי בעלי בתים האבן אים באפרייט, דאס טייטש האלב דער מענטש איז יעצט א עבד, און האלב א בן חורין, און דער מענטש הבא על בת ישראל האט געוואוינט מיט א אידענע, מאי וואס איז דער דין מיט די קינד, צי די קינד א ממזר צו נישט, אמר ליה, האט רבה זיי געענטפערט, השתא עבד כולו אמרינן כשר, חציו מיבעיא, וואס טייטש אז א גאנצע עבד איז כשר, כל שכן א חצי עבד, און ממילא אוודאי דער קינד פון דער חצי עבד חצי בן חורין איז אוודאי א געהעריגע איד און נישט קיין ממזר, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, מרא דשמעתא מנו, וואס טייטש, פון וואו נעמסטו אז האסט געזאגט אז מה דאך, א קינד פון א גאנצע עבד איז כשר כל שכן א חציו, ווי ווייסטו א קינד פון א גאנצע עבד איז כשר, ווער איז דער מרא דשמעתא, פון וואו נעמסטו עס, רב יהודה, דו נעמסט עס פון רב יהודה, וואס אונז האבן פריער טאקע געזען, די גמרא ברענגט א ראיה א מעשה, רב יהודה איינער געקומען פרעגן פון רב יהודה, רב יהודה האט אים א עצה געגעבן מען קען זיך באהאלטן, ס'טייטש רב יהודה דער וואס האט מתיר געווען א קינד פון אן עבד אז ער מעג חתונה האבן מיט א איד וואס טייטש אז ער איז נישט קיין ממזר, אבער אויף דעם פרעגט רב יוסף, והאמר רב יהודה, מי שחצי עבד וחצי בן חורין הבא על בת ישראל, אותו ולד, אין לו תקנה, רב יהודה אליין זאגט אז אפילו טאקע א קינד פון א גאנצע עבד, איז נישט קיין ממזר, אבער א קינד פון א חצי עבד חצי בן חורין אין לו תקנה, ווי רש"י לערנט אין לו תקנה מיינט ער איז א ממזר, און ממילא וואס מאכסטו מיט א קל וחומר מיט אזא פשטות אז מה דאך א גאנצע איז נישט קיין ממזר כל שכן א האלבע, ס'איז נישט אזוי פשוט, ענטפערט די גמרא, ניין, כי איתמר דרב יהודה, כגון דקדיש בת ישראל, דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש, א מורא'דיגע זאך, זאגט די גמרא אז ס'דא א חילוק צווישן א פרוי וואס איז מקודשת און א פרוי וואס איז נישט מקודשת, און ממילא מיט דעם זאגט די גמרא דאס וואס רב יהודה זאגט אז א חצי עבד חצי בן חורין וואס האט געוואוינט מיט א בת ישראל די קינד איז א ממזר אין לו תקנה, דאס איז ווען ער האט איר מקדש געווען, אבער טאמער מען איז נישט מקדש, דעמאלטס אוודאי איז רבה גערעכט אז מה דאך, א גאנצע עבד איז די קינד כשר, כל שכן א האלבע עבד, וואס טייטש ער האט מקדש געווען? וואס מאכט די קידושין קאלע? איז פשט אזוי, ווייל דער חצי עבד וחצי בן חורין איז האלב פון אים איז דאך א איד, און האלב פון אים איז א עבד, האלב פון אים איז א גוי, און ממילא וועלכע חלק פון אים קען מקדש זיין? די חלק וואס איז א איד, און ממילא מיט דעם זאגט די גמרא, ברגע וואס דער חצי עבד חצי בן חורין געבט קידושין פאר א אידענע, איז די חלק האיד שבו, די האלב וואס איז א איד איז אוודאי קען מקדש זיין, און ממילא ברגע וואס ער האט מקדש געווען ווערט די פרוי אן אשת איש. זי ווערט ממש אשת איש. יעצט קומט די אנדערע האלב פון די זעלבע מענטש, מורא'דיגע ווערטער. און די אנדערע האלב די גוי'אישע חלק וואוינט יעצט מיט די אשת איש. און במילא היות די גוי וואוינט מיט די אשת איש, איז די קינד וואס ווערט געבוירן הערשט א ממזר. ווייל ער האט געוואוינט מיט א אשת איש. נישט ווייל א גוי האט געוואוינט מיט א אידענע. נישט ווייל א עבד האט געוואוינט מיט א אידענע. נאר ווייל א עבד א גוי האט געוואוינט מיט א אשת איש. פאר דעם דארט זאגט טאקע רב יהודה די קינד איז א ממזר, אבער בדרך כלל סתם א חצי עבד חצי בן חורין וואס וואוינט מיט א אידענע, איז אוודאי זאגט רבה די דין אז די קינד איז נישט קיין ממזר אזוי ווי ווען א גאנצע עבד וואוינט מיט א אידענע. יעצט פאר מען גייט דא ווייטער זעט מען אז די גמרא האט אנגעכאפט מיט א פשטות אז אפילו אז א גוי וואוינט מיט א אידענע איז די קינד נישט קיין ממזר, אבער דאס איז נאר מיט א אידענע וואס איז א פנויה, טאמער די אידענע איז א אשת איש, דעמאלטס זעט מען די גמרא האלט אז די קינד איז יא א ממזר, און אויף דעם פרעגט די גמרא, והאמרי נהרדעי משמיה דרבי יעקב, די חכמי נהרדעא האבן נאכגעזאגט בשם ר' יעקב אז ס'איז נישט אזוי, ווייל לדברי הפוסל פוסל אפילו בפנויה, ס'טייטש די מאן דאמר וואס האלט אז ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע איז די קינד א ממזר, איז נישט קיין חילוק צו די אידענע איז א פנויה צי אשת איש אלעמאל די קינד א ממזר, ווייטער לדברי המכשיר, דער וואס האלט אז ווען א גוי וואוינט מיט א אידענע איז די קינד נישט קיין ממזר, מכשיר אפילו באשת איש, האלט אפילו ווען א גוי וואוינט מיט אשת איש איז די קינד אויך נישט קיין ממזר, און ממילא זאגט די גמרא, די תירוץ וואס דו האסט מיר געוואלט ענטפערן, אז די סיבה וואס רב יהודה זאגט אז חצי עבד חצי בן חורין אז די קינד איז א ממזר איז ווייל ס'איז געווען קידושין, איז נישט קיין גוטע תירוץ ווייל וואסע חילוק אז ס'איז געווען קידושין, אפילו ס'איז געווען קידושין, א גוי וואס וואוינט מיט אשת איש איז די קינד נישט קיין ממזר, און וואסע מין תירוץ איז דאס, באלד העמיר זעהן וואס די גמרא ענטפערט למעשה, אבער פארדעם זאגט די גמרא דרך אגב, וואס איז באמת דא די מחלוקת צו די קינד פון א גוי מיט א אידענע איז א ממזר צו נישט, זאגט די גמרא שניהם לא למדוה, אלא מאשת אב, ביידע לערנען עס ארויס פון אשת אב. ס'טייטש אזוי, מ'עט זען דף מ"ט, די גמרא ברענגט דארט וואס איז טאקע די מקור אז קינדער פון איסורי עריות זענען ממזרים, איז ווייל שטייט אין פסוק די לאו פון אשת אב לא יקח איש את אשת אביו, און גראד נאכדעם שטייט לא יבא ממזר בקהל השם, איז זעהן מיר דא אז די קינד פון איינער וואס וואוינט מיט אשת אב איז א ממזר, איז ביידע לערנען ארויס די ממזרות פון אשת אב, נאר אזוי מאן דפסיל, דער וואס האלט אז א קינד פון א גוי מיט א אידענע און פון א עבד מיט א אידענע איז א ממזר, סבר, ער האלט, מה אשת אב דלא תפסי בה קידושין הולד ממזר, אף כל דלא תפסי בה קידושין הולד ממזר, ער האלט אז יעדער איינער וואס איז נישט דא ביי דעם קיין תפיסת קידושין די קינד א ממזר, און ממילא טאקע א גוי אדער א עבד וואס וואוינט מיט א בת ישראל וואס איז נישט דא קיין תפיסת קידושין אזוי ווי מ'האט געזען, איז די קינד אויך א ממזר, ווייטער מאן דמכשיר, דער וואס האלט אז קינדער פון א גוי א עבד מיט א בת ישראל, איז נישט קיין ממזר, ער האלט סבר, מה אשת אב דלדידיה לא תפסי בה קידושין, לאחריני תפסי בה קידושין, לאפוקי עובד כוכבים ועבד דלא תפסי בהו קידושין כלל, ס'טייטש א אשת אב ווי נישט ווי, די איסור פון אשת אב איז נאר אויף אים, ס'טייטש א מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט די פרוי פון זיין טאטע אבער אנדערע מעגן יא נאר ער טאר נישט, מה שאין כן א גוי מיט א עבד וואס קיינער טאר נישט, מילא דער מאן דאמר האלט אז ביי זיי איז נישט געזאגט געווארן אז די קינדער זענען ממזרים, אבער על כל פנים, היות וואס מען זעט דא אז די חכמי נהרדעא זאגן אז ס'איז נישט קיין חילוק צו א פרוי איז א פנויה צו אן אשת איש, לויט די מאן דאמר אז די קינדער פון א גוי זענען ממזרים זענען זיי ממזרים ביי ביידע אופנים, און לויט די מאן דאמר אז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים זענען זיי נישט קיין ממזרים ביי ביידע אופנים, מילא פאלט אוועק די תירוץ מ'האט געוואלט ענטפערן אז רב יהודה רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז געווען קידושין, ווייל קידושין טוישט נישט גארנישט דא, אלא נאר און ממילא ענטפערט די גמרא אן אנדערע תירוץ, זאגט די גמרא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש, זאגט די גמרא טאקע אז רב יהודה רעדט זיך ביי אן אופן נישט אז מען האט געוואוינט מיט א פנויה נאר אז א חצי עבד וחצי בן חורין האט געוואוינט מיט א אשת איש, און מילא אזוי רבה, וואס רבה האט געזאגט א קל וחומר מה דאך ווען א עבד וואוינט מיט א אידענע כל שכן א חצי עבד חצי בן חורין וואוינט מיט א אידענע, אז די קינדער זענען נישט קיין ממזרים, רעדט זיך טאקע ביי א אידענע א פנויה מה שאין כן רב יהודה, וואס רב יהודה האט געזאגט אז די קינדער פון א חצי עבד חצי בן חורין וואס וואוינט מיט א אידענע זענען ממזרים, רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער חצי עבד חצי בן חורין האט געוואוינט מיט אן אשת איש, וואס דעמאלטס איז פשט, דער חצי עבד חצי בן חורין האט דאך א צד אידישקייט שבו, האט דאך א חלק, זיין חציו איז דאך א בן חורין, דער חלק וואוינט מיט א אשת איש, איז אוודאי די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען ממזרים, ווייל דאס איז א געהעריגע חייבי כריתות, טאקע אויף די גוי'אישע חלק איז אזוי ווי די נהרדעא האבן דא געזאגט איז נישט קיין חילוק צו די גוי וואוינט מיט אן אשת איש צו נישט אבער אויף די אידישע חלק די איד האט אוודאי א פראבלעם מיט אן אשת איש מילא אלס דעם האט רב יהודה געפסקנט אז די קינדער זענען ממזרים זאגט אבער די גמרא אמר רבינא אמר לי רב גזא, זאגט רבינא בשם רב גזא, אז איקלע רבי יוסי בר אבין לאתרין, רבי יוסי בר אבין קומען צו אונזער געגנט, והוה עובדא בפנויה, ס'געווען א מעשה מיט א פנויה ואכשר, באשת איש ופסיל, און באשת איש האט ער גע'פסל'ט, וואס טייטש דא זעהן מיר אז רבי יוסי בר אבין, און רב גזא, האבן זיך געקריגט אויף די יסוד פון נהרדעא, נהרדעא האבן געזאגט נישט קיין חילוק א פנויה נישט קיין חילוק אן אשת איש א גוי איז אלעמאל די זעלבע ס'טייטש אדער די קינדער זענען ממזרים ביי אלע גוים אדער נישט אבער נישטא קיין חילוק צווישן א פנויה און אן אשת איש מה שאין כן רבי יוסי בר אבין האלט ניין ס'דא א גרויסע חילוק טאמער א גוי וואוינט מיט א פנויה די קינדער נישט קיין ממזרים טאמער ער וואוינט מיט אן אשת איש איז די קינדער אוודאי ממזרים זאגט אבער די גמרא אמר רב ששת רב ששת זאגט אנדערש אז לדידי אמר לי רב גזא רב גזא האט מיר געזאגט אז קודם כל לא רבי יוסי בר אבין הוה אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה ס'געווען א צווייטן און אויך ואכשר בין בפנויה

פונקט ווי די חכמי נהרדעא האבן געזאגט בשם ר' יעקב, נאר אלעמאל א גוי צו א עבד וואוינט מיט א אידענע, זענען די קינדער נישט קיין ממזרים. זאגט די גמרא ווייטער, רבא אכשריה לרב מרי בר רחל, רבא האט מכשיר געווען רב מרי בר רחל, ס'טייטש ער האט גע'פסק'נט אז רב מרי בר רחל מעג חתונה האבן מיט א אידענע, אז ער איז נישט קיין ממזר, פארוואס? ווייל רב מרי בר רחל'ס טאטע איז געווען א גוי, זיין טאטע האט געהייסן איסר, ער ווערט גערופן אין חזל איסר גיורא, צום סוף האט ער זיך מגייר געווען, אבער ער האט געוואוינט מיט רחל, ס'טייטש רחל האט מען געפאנגען, און ער איז געווען פון די וואס האבן געפאנגען רחל, און ער האט געוואוינט מיט איר, און ס'איז געבוירן געווארן רב מרי. שפעטער האט ער זיך מגייר געווען, אבער ווי נישט ווי, ווען רב מרי איז געבוירן געווארן איז ער נאך געווען א גוי, מילא רב מרי איז געווען א זון טאקע פון אזא פארפאלק, די מאמע געווען א איד און די טאטע א גוי, און רבא האט מכשיר געווען פאר רב מרי צו חתונה האבן מיט א אידענע, און אויך איז ומנייה בפורסי דבבל, ער האט אים ממנה געווען צווישן די גבאים וואס זענען ממונה אויפן ציבור אין בבל, ואף על גב דאמר מר. אפילו מ'האמיר געלערנט א ברייתא, אויפן פסוק שום תשים עליך מלך שטייט דארט ווייטער מקרב אחיך, וואס מ'דרש'נט פון דעם כל משימות שאתה משים, אז די אלע מענטשן וואס מען נעמט זיי אויף אלס פרנסים אדער כל מיני שטעלעס אל יהו אלא מקרב אחיך מוזן זיין דווקא מקרב אחיך פון אידן נישט בני גרים פון דעסטוועגן האי דער רב מרי בר רחל כיון דאמו מישראל היות ווי די מאמע איז א אידענע א כשר'ע אידענע מקרב אחיך קרינן ביה הייסט ער אוודאי מקרב אחיך און מילא האט רבא געזאגט מען קען אים אוודאי ממנה זיין אלס גבאי אויפן ציבור. זאגט די גמרא ווייטער, עבדיה דרב חייא בר אמי, אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא, דער עבד פון רב חייא בר אמי, ס'טייטש ער איז געווען אן עבד, ער האט גע'טובל'ט א גוי'טע לשם אנתתא, וואס טייטש לשם אישות, ווי רשי זאגט און ווי די מפרשים די ראשונים זענען מסביר, אז די מעשה איז דא געווען אזוי, די פרוי וואס מ'רעדט דא פון איר וואס זי האט זיך גע'טובל'ט, זי האט זיך געוואלט מגייר זיין, נאר וואס, א חלק פון זיך מגייר זיין איז קודם כל מ'דארף גיין אין בית דין, מ'דארף זיך אונטערנעמען עול תורה ומצוות, און נאכדעם דארף מען זיך טובל'ען, און מילא די פרוי, זי האט זיך טאקע אונטערגענומען אלעס, האט זיך געוואלט מגייר זיין, אבער למעשה זי האט זיך נאכנישט געטובל'ט, איז געגאנגען די עבד, און ער האט איר געטובל'ט אבער נישט לשם גירות, ער האט איר געטובל'ט ווייל ער האט געוואלט וואוינען מיט איר, און זי איז געווען א נדה, האט ער איר געטובל'ט לשם אישות, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, יכילנא לאכשורי בה ובברתה, איך קען מכשיר זיין איר מיט איר טאכטער, ס'טייטש אזוי, בה, איך קען איר מכשיר זיין כדרב אסי, ס'טייטש איך קען זאגן אז די טבילה אפילו ס'איז נישט געווען לשם גירות האט געהאלפן, ס'טייטש ס'האט איר מגייר געווען, זי איז א כשר'ע גר פארוואס? דאמר רב אסי, ווייל רב אסי האט געזאגט, ווי מ'וועט שוין באלד זעהן, מי לא טבלה לנדותה, וואס טייטש די טבילה איז דאך געווען א גוטע טבילה אויף נדות, ס'טייטש זי האט זיך גע'טובל'ט זיך צו מטהר זיין פון טומאת נדה, יעצט א גוי קען נישט זיין א נדה, א גוי איז נישט קיין נדה, פשט אז זי האט זיך גע'טובל'ט האט זיך גע'טובל'ט פאר א אידישע זאך, ממילא די זעלבע טבילה וואס האט איר געהאלפן אויף יענץ, העלפט איר אויך אויף דעם, ס'טייטש ס'העלפט אויך אז זי איז א געהעריגע גיורת, דאס איז איינס. ווייטער בברתה, די טאכטער קען איך אויך מכשיר זיין, ס'טייטש אזוי, נאך די מאמע איז א אידענע, געשען דא א פראבלעם, ווייל ברגע וואס די מאמע איז א אידענע איז דאך די טאטע אן עבד, איז די טאטע א גוי, דארף מען דא מכשיר זיין די קינד, ס'טייטש מען דארף טאקע אויס'פסק'נען אז די קינד איז נישט קיין ממזר, זאגט ער טאקע זאגט רב יוסף בברתה, עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, האלט איך טאקע אז א גוי אדער א עבד וואס וואוינט מיט א אידענע, איז די קינד כשר און ממילא איז די טאכטער כשר. רשי ברענגט דא א צווייטע פשט, אבער רשי זאגט ס'געפעלט אים די ערשטע פשט און ממילא אונז גייען מיר דא מיטן ערשטן פשט. זאגט די גמרא ווייטער, אן ענדליכע מעשה, ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא, ס'איז געווען א מענטש וואס מ'האט אים גערופן בר ארמייתא, ס'טייטש א קינד פון אן ארמית א זון פון א גוי'טע, פארוואס ווייל זיין מאמע האט זיך אויך מגייר געווען אויף אזא אופן, זי האט זיך מגייר געווען אבער זי האט זיך קיינמאל נישט גע'טובל'ט, און במילא האט מען חוזק געמאכט פון דעם קינד אז די קינד איז נישט קיין ריכטיגע גר, די קינד איז נישט קיין ריכטיגע איד, אמר רב אסי האט רב אסי געזאגט, און דאס איז דער רב אסי וואס מ'האט שוין וואס מ'האט יעצט געזען, זאגט ער מי לא טבלה לנדותה, וואס זי האט זיך אוודאי געפירט ווי א איד די אלע יארן, און זי האט זיך גע'טובל'ט לנדות, און ממילא די זעלבע טבילה וואס האט איר געהאלפן אויף דעם, האט איר אטאמאטיש מגייר געווען זי איז א כשר'ע גר, און די קינד איז א כשר'ע קינד. זאגט די גמרא אן ענדליכע מעשה, ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה, עס איז געווען א מענטש מ'האט אים גערופן די זון פון אן ארמי, ס'טייטש דער טאטע איז געווען אזא סארט מענטש, דער טאטע האט זיך מגייר געווען אבער ער האט זיך נישט גע'טובל'ט, אמר רבי יהושע בן לוי, האט רבי יהושע בן לוי געזאגט דארט מי לא טבל לקריו, ס'טייטש האט זיך אוודאי גע'טובל'ט אלס בעל קרי, און ממילא די טבילה אויף דעם האט אים אוודאי אויך געהאלפן אויף דעם, און ער איז אוודאי א כשר'ע גר, און דאס וואס מ'רופט זיין זון בר ארמאה איז נישט ריכטיג.